א גוטן טייערע אידן, נעכטן נאכט, ס'הייסט יעצט מיטוואך אוונט ווען איך רעקארדיר די ווערטער, איז נעכטן דינסטאג נאכט איז אפגעהאלטן געווארן א דעבאטע צווישן די צוויי מענטשן וואס לויפן פארן פרעזידענט אמט פאר די קומעדיגע פיר יאר, דער עקזיסטירנדער פרעזידענט טראמפ און דער געוועזענער וויצע פרעזידענט אונטער אבאמא דזשאו ביידען. מ'רופט עס דעבאטע. ס'איז אבער נישט געווען קיין דעבאטע, און די אמת איז אז די אזויגערופענע פרעזידענטליכע דעבאטעס זענען קיינמאל נישט קיין אמת'ע וויכוחים, כמעט קיינמאל נישט. בסך הכל יעדער איינער קומט צוגעגרייט מיט נקודות וואס ער וויל זאגן, וואס ער וויל ארויסברענגען, און ער נוצט אויס די שאלות וואס ווערן פאר אים געשטעלט צו מאכן די פוינטס וואס ער וויל מאכן, אוועקצושטעלן זיין אדזשענדע. ארויסצוהייבן זיינע זאכן, זיינע, אין אנדערע ווערטער ס'איז א קאמפיין אויפטריט לכל הדעות און למהדרין מן המהדרין, אזוי איז עס געווענדליך, מען רופט עס דעבאטע ווייל די פארמאט דערפון איז א דעבאטע, ס'איז די פארמאט פון א וויכוח, ס'טייטש ס'זענען דא צוויי מענטשן, צוויי אפאנענטן, צוויי קעגנערס, פאליטישע און אידעלאגישע קעגנערס, און נאכדעם איז דא עימיצער וואס איז. דער ממוצע, דער מאדערעיטער, ער שטעלט דעם טאן, ער פרעגט די קשיות און ער געבט אויכעט צייט פאר יעדעם פון די צוויי צו ענטפערן. אזוי איז עס געווענטליך. די נעכטיגע דעבאטע איז אבער געווען א יוצא דופן'דיגע חידוש, אז אפילו מען זאל זיך וועלן האבן איינגערעדט אז דאס האט עפעס סיי וואס פאר א שייכות מיט א וויכוח, אפילו מיט א געשפרעך, איז אויך נישט דא קיין מקום, נישטא קיין טראפ פלאץ צו קענען עס אפילו אריינצווינגען מדוחק אויף א סדום בעטל אינעם אין די קאטעגאריע פון דעבאטע, פון א וויכוח. ווייל אפילו אין דעבאטעס כתיקונן ווען מען פרעגט יא די קשיא, מען פרעגט קשיות און דער קאנדידאט, דער באטרעפנדער קאנדידאט אדער קאנדידאטן אדרעסירן, ענטפערן אויף די פראגעס וואס מען האט זיי געשטעלט, קומט עס מיט א משי. כאטש מיט א שמץ פון שייכות אז די תירוץ וואס דער קאנדידאט געבט האט ערגעץ ווי עפעס א קאנעקשאן מיט די שאלה וואס מ'האט אים געפרעגט. געווענטליך נוצט מען דא געוויסע טאקטיקן, ס'זענען דא גאנגבארע טריקס וואס בכלל מענטשן וואס זענען געלערנט אויף דעם, מענטשן ווערן טרענירט ממש אויף דעם, וויאזוי צו נעמען יענעמ'ס קשיא, און. נאכדעם פארקירעווען דעם ענטפער אין וועלכע ריכטונג ער וויל נאר, און אפילו אין וועלכע טעמע ער וויל נאר, אבער מען נוצט געווענטליך עפעס זאל כאטש אויסזען, ס'זאל זיין א מקום פאר די צוהערערס זיך צו פאפן, אז דא געווען א קשיא מיט א תירוץ, אז דא געווען אן אויסטויש. לאמיר זאגן די מאדערעיטער, די ממוצע, גיבט א פרעג איין קאנדידאט, לאמיר זאגן אין דעם פאל פרעזידענט טראמפ, וועגן די מצב מיט די קאוויד ניינטין, מיט די קאראנע וויירוס, אז ס'איז. נישט אזוי מסודר, ס'איז אזוי, ס'איז אזי, און טראמפ, לאמיר זאגן, וויל רעדן פון די עקאנאמיע, וואס זענען בעצם טענו בחיטין והודו לזכר קדשו, ער זאגט איין זאך, ער פרעגט איין זאך און ער ענטפערט אויף עפעס אנדערש, אבער איז דא א וועג אז מען נעמט די, מען אדרעסירט די פראגע, מען רעדט וועגן קאוויד ניינטין און מען גיט א לייג אריין אפאר ברידזשעס רופט מען עס, אזעלכע בריקן, אז קאוויד ניינטין איז טאקע א שווערע צייט, און איינע פון די זאכן שטייט זיך אליין ס'איז א ממש א געפערליכע פארלוסט, ס'האט געקאסט מענטשליכע לעבנס און הונדערטער טויזנטער לעבנס, און נאכדעם זענען דא אנדערע וואס זענען באטראפן געווארן אויף אנדערע אופנים, פסיכיש, און זייערע באציאונגען מיט אנדערע מענטשן, זייער מצב אין לעבן, און אויך די עקאנאמיע, פינאנציעל. און מען קען טאקע אנווייזן וואס פאר א גוטע דזשאב איך האב געמאכט מיט די עקאנאמיע, אז ס'קען ווען זיין אסאך ערגער, למעשה איז עס בעסער, און מען האלט שוין אינמיטן א רעקאווערי, ס'הייסט די עקאנאמיע האלט שוין אינמיטן צו זיך קומען, סתם א דוגמא און א משל. דאס איז בכלל נישט געווען, נישט קיין זכר דערפון, נישט ער און נישט די צווייטער, האבן באופן לכתחילה מ'האט געפרעגט איין זאך און ער איז גראד געפארן דארטן וואו ער האט געוואלט פארן, נאכדעם איז דא דאס אריינשרייען און איבערשרייען, אלע דריי, איינער איז אריין געפארן אין דעם צווייטנס ווערטער און זאצן האבן זיך געפלאכטן און מ'האט באקומען א קוגל וואס האט נישט געהאט קיין טעם און קיין ריח, נישט די אינגרידיענט נישט יענע אינגרידיענט נישט פון די זייט און נישט פון די אנדערע זייט, נאכדעם האמער. די צונעמענישן וואס מ'האט זיך געגעבן, די זיך אנרופן נעמען, און די זיך פארשרייען און אראפרייסן און קריטיקירן אויף א פערזענליכן אופן, און אפילו נישט אויף א, אפילו ווען מ'האט נישט גערעדט פון פערזענליכע ענינים פון משפחה אדער וואס ס'זאל נאר נישט זיין, איז עס אויך געווען זייער זייער פארגיפטעט. מסתמא דאס איז די ריכטיגע ווארט. ס'האט זיך געשפירט די גערוך פון סם אין די לופטן. און. שוין אפגערעדט ווען ס'איז געקומען צו פערזענליכע ענינים מיט די צונעמענישן וואס מ'האט זיך געגעבן איינער דעם אנדערן, וואס דאס איז געווען ממש א שטאפל וואס סתם געווענליכע צוויי ערוואקסענע מענטשן וואלטן וואלטן זיך געשעמט, מ'וואלט ווען מען זעט צוויי ערוואקסענע מענטשן האבן אזא מין אויסטויש, א געפעכט אויף אזא שטאפל, אויף אזא מדריגה, וואלטן עס רוב נארמאלע מענטשן, רוב זייטיגע מענטשן, וואלט עס אראפגעקוקט, מען וואלט געווארן אומבאקוועם אפילו אז צוויי ערוואקסענע מענטשן טוישן זיך אויס אזעלכע באשולדיגונגען אויף דעם לעוול און אויף אזא פערזענליכן אופן. און דאס זאגט עפעס. ס'זאגט עפעס, נישט אזוי ווייט וועגן די צוויי מענטשן וואס האבן דעבאטירט, אדער בעסער געזאגט, זיך ממש געקריגט און געריסן, נאר ס'זאגט מער וועגן די קלימאט, וועגן די לופט אטמאספער וואס הערשט יעצט אין אמעריקע. ס'זאגט מער סאך מער ווי דעם. ווייל די צוויי האבן זיך ערלויבט אראפצוגיין אויף אזא שטאפל, רעדן אויף אזא נוסח, און אויסטוישן באשולדיגונגען, און אזוי ווי מ'זאגט געענטפערט אינגאנצן ענטפערן אינגאנצן שלא מן הענין, דאס מיינט הותרה רציחה והוסרה בושה, די צוויי זאכן, ווייל יעדער איינער ווייסט, יעדער פון אונז ווייסט, ס'איז א דבר פשוט, ס'איז א ס'איז א אפענע פאקט, אז ביידע קאנדידאטן האבן זיך גוט צוגעגרייט צו די דעבאטע, זיי האבן זיך גוט אהערגעשטעלט פאר דעם וויכוח, מען איז דורכגעגאנגען די פוינטס וואס מען האט געטראכט אז קענען אלס אויפגעברענגט ווערן, מען האט זיך צוגעגרייט דערצו, און אונז ווייסן מיר אויך אז פאר דעבאטעס, פאר די אייגנטליכע אמת'דיגע דעבאטע ווערט אויסגעשפילט, האבן ביידע פון די צוויי, אין דעם פאל טראמפ און ביידען, שפילן אויס אזא דעבאטע מיט א צווייטן וואס רעפרעזענטירט דעם צד שכנגד. אין אנדערע ווערטער, מען גרייט זיך צו אזא שפיל, א מאק דעבעיט, וואס זאל רעפרעזענטירן די אמת'דיגע דעבעיט, כדי מען זאל קומען געהעריג צוגעגרייט. צוגעגרייטערהייט האט די אויסטויש, וואס מען רופט דעבאטע, געטראגן אזא פנים, דאס מיינט, ווי געזאגט, הותרה רציחה והוסרה בושה, ס'איז אקעי, ביידע האבן פארשטאנען מען קען אזוי רעדן, און נישט נאר מען קען אזוי רעדן, אפשר דארף מען אפילו אזוי רעדן, מען דארף אזוי רעדן כדי מען זאל קענען האבן, מען זאל האבן א שאנס ארויסצוגיין די געווינער פון די דעבאטע. און דאס איז זייער באאומרואיגנד, דאס איז היבש באזארגנד, אונז ווייס מיר דעם כלל פון חז"ל אז מען זאל מתפלל זיין בשלומה של מלכות, וועגן ווען נישט די מורא וואס מענטשן האבן פונעם מלכות וואלט זיך איינער איינגעשלינגען דעם צווייטן לעבעדיגערהייט, וואס געשענט אבער ווען די מלכות אליין, די בני מלכים, שלינגען זיך איין איינער דעם אנדערן לעבעדיגערהייט. וואס זאלן שוין די אנדערע, וואס דארפן מורא האבן פון די מורא, וואס זאלן זיי שוין זאגן? אויב זיי שלינגען זיך, וואס זאל מען שוין ערווארטן פון די פשוט'ע מענטשן, פארוואס זאלן זיי זיך נישט שלינגען? דאס זענען די פירערס. א פרעזידענט און א פרעזידענט קאנדידאט זענען נישט קיין מלכים. ס'איז אפילו נישט נאנט דערצו. ס'איז א אנדערע וועלט היינט, און דער גאנצער באגריף און די פחד און מורא וואס מען האט פאר'ן מלך, פאר די מלוכה איז נישטא, אבער כפי ערך איז די פירערשאפט פון א דעמאקראטישע לאנד, אין דעם פאל די פאראייניגטע שטאטן, איז א בחינה פונעם מלך און פון די מלוכה אמאל. כ'מיין, דאס איז וואס ס'איז דא, מיט דעם דילט מען, פון דעם האט מען מורא, דאס איז די מלכות פארוואס מען דארף מתפלל זיין, ווייל די זאך האלט די זאך אין קאנטראל, אין ארדענונג. אויב דארטן איז עס ארויס פון קאנטראל, דארטן איז נישט דא די בושה, און דארטן איז עס אנגעקומען צו אזא נידריגן שטאפל, וואס קען מען שוין ערווארטן פונעם המון עם, פון די איבעריגע מענטשן? וואס נאך ס'איז באזארגענד, איז די פאקט וואס קיין איינער פון די צוויי האט נישט געוואלט פארדאמען די עקסטרעמיסטן וואס וואקסן ארויס פון דעם מחנה, פון דעם לאגער, פון דעם חלק אינעם פאליטישן ספעקטרום אין אמעריקע וואס זיי פארטרעטן. נישט ביידן און נישט טראמפ זענען געווען גרייט צו פארדאמען אין קלארע ווערטער אן קיין דיפלאמאטיע און אן קיין געקינצלטע פראזן צו פארדאמען די עקסטרעמיסטן פון רעכטס און די עקסטרעמיסטן פון לינקס. ביידע האבן געטראפן זייער זייער געשמאקע וועגן ארויס, ביידן האט עס אפשר געטון מיט אביסל מער קלאס, ווייל טראמפ האט דאך זיין אייגנארטיגן מהלך פון רעדן וואס איז ווייניגער ווי מען זאגט פאלישט, ס'איז ווייניגער אהערגעשטעלט, ווייניגער אויסגעפארעמט אז ס'זאל שטימען מיט'ן נוסח וויאזוי לאמיר זאגן א פרעזידענט איז ערווארטעט צו רעדן, אבער די ווארט איז אז יעדער איינער אויף זיין אויף זיין מהלך, אויף זיין גאנג, לויט זיין שניט, לויט זיין וועג פון רעדן. האט האט זיך ארויסגעדרייט פון זאגן פשוט'ע קלארע ווערטער אז דאס און דאס איז אפגעפרעגט, און ביידע האבן זיך זייערע חשבונות דערפאר, און מען קען די חשבונות אויך גוט פארשטיין, אין די רעכטע עקסטרעמיסטן, אין די טערמין רעכטע עקסטרעמיסטן האט די לינקע פליגל פונעם אמעריקאנער פאליטישן ספעקטרום, די דעמאקראטן, אריינגעפאקט. יעדער איינער וואס איז אביסל מער רעכטס ווי זיי, און די זעלבע פארקערט, די רעכטע חלק פונעם אמעריקאנער פאליטישן לעבן פאקט אריין אין דעם אין דעם טערמין אינעם ווארט לינקע עקסטרעמיסטן אויכעט, יעדער איינער וואס איז אביסל צו שטארק צו לינקס פון וואו זיי שטייען. דאס איז לגבי פראוד בויס און די אנדערע אזעלכע ראסיסטישע און עקסטרעמיסטישע גרופעס פון רעכטס, און די זעלבע זאך מיט אנטיפא פון לינקס. ווען טראמפ פרעגט ביידן. פארוואס ער פארדאמט נישט אנטיפא און די תירוץ, כ'פארדאם יא, איך פארדאם מיט די שארפסטע ווערטער אנטיפא און אלעס וואס זיי האבן געטון, די תירוץ איז נישט אז אנטיפא איז נישט קיין גרופע נאר אן אידעלאגיע, א געדאנק, א רעיון, ס'איז נישט קיין למאי נפקא מינה, ס'איז נישט קיין חילוק צו די וואס האבן געווילדעוועט אין די גאסן פון אסאך גרויסע שטעט אין אמעריקע, האבן גערעדט אין נאמען פון א רעיון אדער זענען אייגנטליכע אמת'דיגע מיטגלידערס אין אן אמת'דיגע עקזיסטירנדע גרופע, לא נפקא מינה, ווייל די נקודה איז צו דו פארדאמסט די מענטשן וואס האבן געטון די מעשים צו נישט, און די זעלבע זאך מיט אויף פארקערט, הגם טראמפ האט יא געזאגט אז ער איז גרייט צו פארדאמען, ער האט געזאגט עפעס א מאדנע פראז סטענד בעק און סטענד ביי, עפעס אזוי, אין אנדערע ווערטער שטעלט, האלטס ענק רואיג און שטייטס אין א זייט, וואס וויאזוי ס'האט אויסגעזען עכ"פ אינעם קאנטעקסט איז עס געווען טראמפ'ס בכלל רעדן אימפולסיוולי מער ווי דורכגעטראכט, אבער לא נפקא מינה, ביידע פון זיי האבן זיך ארויסגעדרייט פון פארדאמען די ווילדע עקסטרעמיסטן וואס נוצן געוואלדטאטן, ס'איז נישט קיין נפקא מינה ווי גוט מ'האט זיך ארויסגעדרייט צו מ'האט עס געמאכט בעסער אדער שוואכער, און ווייטער, ס'איז נישט זיי נאר ס'איז א רעפרעזענטאנץ. פון די קלימאט וואס הערשט יעצט אין אמעריקע. ס'האט א סיבה פארוואס ביידע האבן זיך אפגעזאגט צו פארדאמען, הגם אונז קען מען אננעמען לכאורה בנאמנות אז ביידע פארדאמען באמת געוואלדטאטן. אזוי איז מסתבר. אפילו טראמפ מיט זיין אופן פון רעדן, און ביידן מיט זיין דיפלאמאטישע מהלך פון זיך ארויסדרייען פון רעדן, ס'איז נישט מסתבר אז. איינער פון די צוויי וויל זען געוואלדטאטן אין די גאסן פון אמעריקע ווייל דאס מיינט די זעלבע ווי כאאס וואס ברענגט קיינעם נישט קיין נוצן. נאר די פאקט, די עצם פאקט אז מ'האט נישט געוואלט ארויסזאגן בפה מלא פשוטע טרוקענע ווערטער, דאס זאגט אונז עפעס וועגן די מצב רוח וואס אין וואס אמעריקע געפינט זיך יעצט. א מצב רוח אז יעדער איינער אז די עקסטרעמיזם בעצם אפילו ווען ס'האלט פאר געוואלדטאטן אפילו ווען ס'האלט הונדערטע מייל אוועק פון געוואלדטאטן, אבער די עקסטרעמיזם האט איבערגענומען די ישרות און שכל הישר בעסער געזאגט, פון די אמעריקאנער עפנטליכקייט. יעדער איינער באטראכט דעם צווייטן ווי אן עקסטרעמיסט און די אמת איז אז ביידע זייטן זענען טאקע סאך מער עקסטרעם ווי זיי פלעגן זיין. ביידע זייטן האבן זיך גענויגט שארף אהער אדער אהין. און נאכדעם איז דא נאך איין נקודה אויף וואס ס'איז כדאי זיך אפצושטעלן איז די די סארט באשולדיגונגען וואס מ'האט זיך אויסגעטוישט אפילו. טייטש באשולדיגן, ביידן באשולדיגן טראמפ פון איין זייט אז ער גייט נוצן די די סופרים קאורט פאר זיך, אז ער גייט אויסנוצן אין אנדערע ווערטער יעדע מעגליכע מיטל, כשר אדער נישט, צו בלייבן אין אמט. אריינגערעכנט אפילו מרמז זיין אז ס'קען זיין אז. טראמפ וועט נישט וועלן פארלאזן דאס ווייסע הויז אויב פארלירט. פון די אנדערע זייט, טראמפ נישט וועלן זאגן קלאר און אומצוויידייטיג אז ער גייט אקצעפטירן די רעזולטאטן פון די שטימען, די רעזולטאטן פון די וואלן. דאס, אט דאס אז אזעלכע סארטן אויסטוישן זענען דא, דאס איז מסוכן פאר זיך. ס'דארף גארנישט געשען. די פאקט אז מ'קען אזוי רעדן, די פאקט אז אזעלכע מינע, אזעלכע ארגומענטן ווערן אויסגעלופטערט, ווערן ארויסגעלייגט אויפ'ן טיש, דאס דאס אליין גיבט שוין א שטיקל געדאנק ווי די מצב שטייט דא, ווי די פאליטישע וועלט איז אנגעקומען, וואו ס'שטייט יעצט, וואו מ'האלט מיר. בקיצור די די סם וואס האט זיך געשפירט אין די לופט, די שטאפל אויף די נידריגע שטאפל צו וואס די וויכוח, צו וואס די ווערטער אויסטוישן און די באשולדיגונגען זענען אראפגעפאלן, און די סארט באשולדיגונגען, די פארוואורפן וואס מ'מאכט זיך, און די נבואות וואס איינער זאגט אויפן אנדערן, און וואס און די מאס אחריות וואס ביידע זייטן זענען נישט וויליג צו נעמען, דאס אלעס שמעקט זייער נישט גוט, ס'שפירט זיך אומהיימליך, און ס'האט עפעס זייער א שלעכטן נאכטעם. און די אמת איז נאך א נקודה, ס'איז ווייניגער וויכטיג דא ווער ס'איז שולדיג, די ווארט איז נישט ווער ווער ס'האט אנגעהויבן, ווער ס'האט עס אהינגעפירט, די ווארט איז נאר אז ס'איז דארטן, אז די מצב איז וויאזוי ס'איז. און די מצב אין די פאליטישע אינעם פאליטישן לעבן פון אמעריקע איז פארגיפטעט, ס'איז פארסמ'ט. לאמיר כאטש פרובירן. אז אין אונזער לעבן, אין אונזער פריוואטן לעבן, אין אונזער לעבן דא אויף די היימישע גאס, לאמיר האפן אז דא וועט יא זיין גוט, אז דא וועט יא בלייבן גוט, אונז זאל מען יא פארשטיין אז מען דארף פרובירן עכ"פ, נישט מיטגעשלעפט צו ווערן מיט די בוזשעווענדע מאדנע און פרעמדע ווינטן וואס בלאזן יעצט איבער די גאסן, און די הויפט גאסן, און טאקע ממש די הויפט גאס פון אמעריקע. זייטס אלע געזונט און שטארק.